בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף י ח, מ'הייבן אן דף י ח עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן, וגזר דין דיחיד תנאי היא איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, די גמרא האט מחלק געווען, צווישן א גזר דין דיחיד און א גזר דין דציבור, א גזר דין דיחיד, האט די גמרא געזאגט העלפט נישט תשובה, תשובה קען עס נישט איבערדרייען, נאכדעם וואס ס'איז נחתם געווארן, נאכדעם וואס ס'איז א גזר דין, מה שאין כן, א גזר דין דציבור, א ציבור קען איבערדרייען א גזר דין מיט תשובה. זאגט יעצט די גמרא, וגזר דין דיחיד תנאי היא דאס צו א יחיד קען איבערדרייען א גזר דין איז בעצם א מחלוקת תנאים. דתניא, ווייל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר האט געזאגט, שניים שעלו למטה וחוליין שווה, מ'זעהט אמאל אז צוויי מענטשן ווערן קראנק מיט די זעלבע מחלה, וכן שניים שעלו לגרדום לידון ודינן שווה, אדער צוויי ווערן אריינגעטראגן אין גרדום, גרדום דאס איז אזא פלאץ ווי מ'פלעגט דארט דן זיין דיני נפשות, מען רעדט נישט די בית דין מען רעדט די גוים, און ביידע גייען אריין ביידע האבן געטון די זעלבע עבירה, און מען זעט זה ירד וזה לא ירד, מיטן קראנקע איינער ווערט געזונט איינער ווערט נישט געזונט, זעלבע זאך ביים גרדום זעט מען איינער זה ניצל וזה לא ניצל, איינער ווערט ניצל איינער נישט, פרעגט זיך די שאלה מפני מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל, וואס איז פשט ביידע זענען דאך געווען די זעלבע, און פארוואס פאר איינעם גייט גוט איינער נישט, נאר וואס דען זאגט ר' מאיר זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה, איינער האט גוט געדאווענט און ער איז נענה געווארן די אנדערע נישט, מפני מה זה נענה וזה לא נענה פארוואס, זאגט ר' מאיר, זה התפלל תפילה שלימה ונענה, וזה לא התפלל תפילה שלימה ולא נענה, איינער וואס דאווענט א תפילה שלימה, רש י זאגט מיט כוונה, איז ער איז נענה, די אנדערע האט נישט געהאט די ריכטיגע כוונה, און במילא איז ער נישט נענה געווארן, אזוי זאגט ר' מאיר, דאס איז די חילוק צווישן די צוויי מענטשן, ר' אלעזר אמר, ר' אלעזר זאגט ניין, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין, ס'ווענדט זיך, דער וואס איז ניצל געווארן, איז פשט נאך אין פארן גזר דין, פארן גזר דין קען מען נאך פועל'ן, מה שאין כן די אנדערע האט געהאלטן נאכן גזר דין, נאכן גזר דין קען מען מער נישט פועל'ן, איז זעהן מיר טאקע אז רבי אלעזר האלט אז נאך א גזר דין קען א יחיד נישט איבערדרייען, רבי יצחק אמר, רבי יצחק קריגט זיך אבער אויף רבי אלעזר, רבי יצחק זאגט יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין, זאגט רבי יצחק א מענטש קען פועל'ן אפילו נאכן גזר דין, זעהן מיר אז ס'דא א תנא, רבי יצחק, וואס האלט אפילו נאך א גזר דין קען א יחיד מיט תשובה און מיט תפילה איבערדרייען דעם דין, זאגט יעצט די גמרא, וגזר דין דציבור מי מיקרע, וואס טייטש, ביז יעצט האט מען אנגענומען מיט א פשטות אז א גזר דין דציבור, א ציבור קען איבערדרייען מיט תשובה, זאגט די גמרא איז דען אזוי? והא כתוב אחד אומר, שטייט אין פסוק אין ירמיה אז דער נביא זאגט דארט פאר כלל ישראל, כבסי מרעה לבך, וואש אויס פון שלעכטס דיין הארץ, וואש אויס דיין הארץ ירושלים, און דער פסוק פירט דארט אויס למען תושעי, עט עטץ געהאלפן ווערן, זעהן מיר אז. טאמער כלל ישראל וואלט ווען אויסגעוואשן זייער הארץ, טאמער כלל ישראל וואלט תשובה געטון, וואלטן זיי געקענט מונע זיין דעם חרבן, אזוי משמע פון פסוק, וכתיב, אבער אין א אנדערע פסוק שטייט, כי אם תכבסי בנתר, אפילו עטס עט אויסוואשן מיט נתר דאס איז א סארט זייף, ותרבי לך בורית, אדער מיט אנדערע סארט זייף, נכתם עונך לפני, קענטס עס נישט אפרייניגן ענקערע עוון, ענקערע עבירות, ווייל דער אייבערשטער זאגט, ענקערע עבירות איז נכתם פאר מיר, אזוי ווי א כתם, מען קען עס נישט אפוואשן, איז זעהן מיר אז מען קען נישט פארדרייען די גזירה, כלל ישראל אפילו וואלטן געוואלט וואלטן זיי נישט געקענט איבערדרייען די גזירה, נאר וואס דען, מאי לאו, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין, ווי אזוי פארענטפערט מען די צוויי פסוקים, מוז מען אוודאי זאגן אז די ערשטע פסוק וואס שטייט כבסי מרעה לבך, מען קען יא אויסוואשן מען קען יא תשובה טוהן, רעדט זיך פארן גזר דין, פארן גזר דין האט כלל ישראל נאך געקענט תשובה טוהן, אבער נאכן גזר דין איז שטייט שוין נכתם עונך לפני, קען מען מער נישט איבערדרייען, איז זעהן מיר דאך לכאורה דא אז אפילו א ציבור קען נישט איבערדרייען א גזירה נאכן גזר דין, זאגט די גמרא לא אידי ואידי לאחר גזר דין, ביידע פסוקים רעדן זיך נאכן גזר דין, און פאר דעם טאקע זעהן מיר די ערשטע פסוק, כבסי מרעה לבך, אפילו נאך א גזר דין קען מען איבערדרייען. איי די צווייטע פסוק שטייט אז נישט? ולא קשיא, כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, כאן בגזר דין שאין עמו שבועה, די צווייטע פסוק וואס דארט איז משמע מען קען נישט אפרייניגן, רעדט זיך א גזר דין וואס קומט מיט א שבועה, אז דער רבונו של עולם מאכט א שבועה ער העט נישט איבערדרייען ער העט נישט פארדרייען ער העט נישט צוריקציען, דעמאלטס איז טאקע צו שפעט, דעמאלטס מיט תשובה קען מען טאקע נישט צוריק דרייען, כדרב שמואל בר אמי, דאמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע, ווי זעהן מיר אזא זאך, שנאמר, שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין שמואל אויף די בני עלי אויף חפני און פנחס זענען געווען דארט גרויסע רשעים, שטייט אין פסוק, ולכן נשבעתי לבית עלי, דער רבונו של עולם זאגט כביכול ער האט געמאכט א שבועה אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה און די פסוק פירט אויס עד עולם אז זיי וועלן נישט האבן קיין כפרה עד עולם אפילו נישט מיט א זבח מיט א מנחה מיט א קרבן ווי די מפרשים זענען מסביר אז א קרבן מיינט תשובה ווייל מיט א קרבן קומט דאך תשובה ס'טייטש תשובה וועט זיי קיינמאל נישט העלפן דער רבונו של עולם מאכט א שבועה אז ס'וועט קיינמאל נישט העלפן זעהן מיר אז א שבועה קען מען טאקע נישט איבערדרייען זאגט אבער די גמרא אמר רבא מען קען מדייק זיין פון די פסוק אז בזבח ובמנחה אינו מתכפר, טאקע מיט א קרבן מיט תשובה האבן די בני עלי נישט קיין כפרה, אבל מתכפר בתורה, אבער מיט תורה האבן זיי יא א כפרה, אביי אמר בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים, מיט ביידע מיט די זאכן קענען זיי האבן א כפרה, זאגט די גמרא, רבה ואביי מדבית עלי קאתו, סיי רבה און סיי אביי זענען געווען אייניקלעך פון עלי, רשי ברענגט א צווייטע גירסא אז ס'איז געווען רבא, און רשי פרעגט רבא איז דאך נישט געווען א כהן, ווי האט ער געקענט זיין אייניקל פון עלי, וויל רשי זאגן אפשר דורך די מאמע זייט, על כל פנים די צוויי זענען געווען אייניקלעך פון עלי, רבה דעסק בתורה, חיה ארבעין שנין, רבה וואס האט עוסק געווען בתורה האט געלעבט פערציק יאר, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים, חיה שיתין שנין, האט געלעבט זעכציק יאר, און ווי די מהרש"א איז מסביר, בעצם די בני עלי האבן געהאט א קללה אז זיי וועלן נישט לאנג לעבן, און ממילא טאקע, סיי רבה און סיי אביי האבן נאר געדארפט לעבן צוואנציג יאר, ווייל פאר די צוואנציג איז דער אייבערשטער נישט מעניש. נאר וואס דען, רבה האט עוסק געווען בתורה, האט ער געקריגן נאך צוואנציג יאר, האט געלעבט ביז די פערציג, אביי האט עוסק געווען בתורה און גמילות חסדים, האט ער געקריגן א איבעריגע צוואנציג פאר די גמילות חסדים, האט ער געלעבט טאקע ביז די זעכציג. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, משפחה אחת היתה בירושלים, שהיו מתיה מתין בני שמונה עשרה שנה וואס די משפחה איז געשטארבן ביי די אַכצן, באו והודיעו את רבי יוחנן בן זכאי, מען האט געזאגט פאר רבי יוחנן בן זכאי וואס טוט זיך דארט, אמר להם, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט שמא ממשפחת עלי אתם, קען זיין אז עטס זענטס אייניקלעך פון עלי, דכתיב ביה, וואס שטייט דארט, די נביא זאגט אין שמואל וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, אז די משפחה פון עלי וועלן שטארבן יונג, לכו ועסקו בתורה וחיו, גייטס לערנטס תורה עטס וועטס לאנג לעבן, הלכו ועסקו בתורה וחיו, האבן זיי טאקע געלעבט, והיו קורין אותה, האט מען גערופן די משפחה משפחת ר' יוחנן על שמו, מען האט זיי גערופן משפחת ר' יוחנן על שם ר' יוחנן בן זכאי ס'האט זיי געגעבן די עצה. זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' שמואל בר איניא משמיה דרב, מנין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם, ווי ווייס מיר אז א גזר דין אויף א ציבור ווערט קיינמאל נישט נחתם ווערט קיינמאל נישט פאר'חתמ'עט, און די גמרא האקט גראד אריין אינו נחתם, והכתיב נכתם עוונך לפני, האמיר פריערט געזען אז א עבירה וואס וועט קיינמאל נישט אויסגעמעקט ווערן, דער אויבערשטער מאכט א שבועה, וואס טייטש ווערט נישט נחתם, אלא נאר, איז די גמרא מסביר די שאלה, נישט די שאלה איז געווען ווי ווייסט מען אז א גזר דין ווערט נישט נחתם, נאר ווי ווייסט מען אז אף על גב שנחתם, איז נקרע, אפילו ס'איז פארחתמעט קען מען עס נאך צורייסן, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אז די אייבערשטער איז אלעמאל נאנט מיט אונז, און ווען אונז בעט מיר עפעס קריג מיר דאס, און במילא קען מען אונז מבטל זיין אלע גזירות, אפילו ס'איז נחתם, קען מען צורייסן אלע גזירות, ווייל ווען אונז בעט מיר די באשעפער עפעס, איז די אייבערשטער דארט. איי פרעגט די גמרא והכתיב, דרשו השם בהמצאו, שטייט אין פסוק דרשו השם בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אז מען דארף רופן און זוכן די באשעפער ווען די אייבערשטער איז נאנט, און משמע די אייבערשטער איז נישט אלעמאל נאנט און נישט אלעמאל קען מען אלעס פועל'ן, ענטפערט טאקע די גמרא, התם ביחיד, הכא בציבור, א ציבור קען אלעמאל פועל'ן אלעס, אזוי ווי שטייט כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, א יחיד איז דרשו השם בהמצאו, איז דא געוויסע צייטן וואס די אייבערשטער איז נאנט, דעמאלטס קען מען פועל'ן, זאגט די גמרא ביחיד אימת, ווען איז דאס דער צייט וואס א יחיד קען פועל'ן, אמר רבה בר אבוה, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, די עשרת ימי תשובה, דעמאלטס קען מען אלעס פועל'ן. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את נבל, נבל איז געווען אן עושר אין די צייטן פון דוד המלך, און דער פסוק פארציילט אונז אז דוד המלך מיט זיינע פאסטוכער האבן אויפגעפאסט אויף נבל'ס שאף און נבל'ס פאסטוכער, ווען נבל איז דארט אנגעקומען, האט דוד המלך געשיקט צען פאסטוכער צען פון זיינע פאסטוכער שלוחים, צו נבל זאל אים בעטן באצאלונג אויף דאס וואס מען האט אים געטון, און נבל נישט נאר האט נישט באצאלט, נאר האט נאך אויך חוזק געמאכט, און שטייט דארט אין פסוק צען טאג שפעטער ויהי כעשרת הימים ויגף השם את נבל, איז נבל געשטארבן, די אייבערשטער האט אים געהארגעט, זאגט די גמרא עשרה ימים מאי עבידתייהו, וואס עפעס צען טעג, פארוואס איז ער נישט גראד געשטראפט געווארן, אמר רב יהודה אמר רב, כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד, די צען עבדים פון דוד זענען געקומען, ער האט זיי געגעבן דארט א קליינע סעודה'לע, פאר די צען פארציעס וואס ער האט דארט אויסגעטיילט, האט ער זוכה געווען צו נאך צען טאג לעבן, רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ס'איז געווען עשרת ימי תשובה האט ער זוכה געווען צו די צען טעג, די אייבערשטער האט געווארט צו זען צו ער וועט תשובה טון. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה בראש השנה, כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, און מיר האבן געזען אין די משנה, די משנה האט דאך געברענגט א פסוק שנאמר היוצר יחד לבם, המבין את כל מעשיהם, פרעגט אונז די גמרא מאי כבני מרון, וואס מיינט דאס כבני מרון? זאגט די גמרא דריי פשטים, הכא תרגימו דא אין בבל האט מען געטייטשט כבני אמרנא, אמרנא אויף אראמיש איז כבשים, אזוי ווי כבשים גייען פון איין סטאדע צום צווייטן ווען מען מעשר'ט זיי גייען זיי אריבער אזא שמאלע טיר אין א שורה איינס אויף אמאל, די זעלבע זאך כלל ישראל גייט אריבער ביים רבונו של עולם כבני מרון אין א שורה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש אין ארץ ישראל האט געזאגט, כמעלות בית מרון, אין ארץ ישראל איז געווען אזא בארג בית מרון, ס'איז געווען דארט אזא שמאלע וועג, וואס איז אויך נאר דא פלאץ פאר איין מענטש צו גיין, איז ווייטער די זעלבע געדאנק, אבער א צווייטע סארט טייטש. רב יהודה אמר שמואל זאגט א אנדערע טייטש כחיילות של בית דוד, אזוי ווי די סאלדאטן פון בית דוד וואס ווען זיי זענען ארויס אין מלחמה האט מען זיי אויך געוואלט ציילן זענען זיי ארויס אזוי אין איין שורה, אויך די זעלבע געדאנק, אויב אזוי איז כבני מרון זאגט רש"י טייטש א ענין פון מרות פון אדנות פון דוד המלך, על כל פנים זאגט יעצט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן וכולן נסקרין בסקירה אחת, טייטש אפילו מען האט געזען טאקע אז כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון אין א שורה איינס אויף אמאל, אבער די אייבערשטער געבט איין בליק אויף אלעמען צוזאמען. אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא, דאס איז אויך מרומז באונזער משנה, ווייל די משנה ברענגט דאך דעם פסוק היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם, מאי קאמר, וואס מיינט דער פסוק היוצר יחד לבם, אילימא הכי קאמר עסטו וועלן זאגן טייטש אזוי, דברנהו לכולי עלמא און מייחד לבייהו כהדדי, אז דער אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט, און געמאכט אלע הערצער אייניג, אז יעדעמ'ס הארץ איז דומה צום חבר, אלע האבן די זעלבע סארט הארץ, והא קא חזינן דלאו הכי, מען זעט דאך ס'איז נישט אזוי, יעדעם איינעמ'ס הארץ איז אנדערש, יעדער האט אנדערע מידות, אלא לאו הכי קאמר, נאר אוודאי מיינט דער פסוק אזוי צו זאגן, דער פסוק הייבט זיך אן ממכון שבתו השגיח אל כל יושבי הארץ, אז דער אייבערשטער איז בודק און איז משגיח על כל יושבי הארץ אויף יעדער מענטש באזונדער, וואס דא זעט מען קודם כל די ענין פון כבני מרון, יעדער איינער באזונדער קוקט אן דער באשעפער, און שפעטער זאגט דער פסוק, היוצר, דער באשעפער וואס האט יעדעם באשאפן, רואה יחד לבם, קוקט אויף אלעמענס הארץ צוזאמען, דאס איז היוצר יחד לבם אז דער אייבערשטער קוקט אויף אלע הערצער צוזאמען און מבין אל כל מעשיהם וואס דאס איז ווייטער דער ענין פון וכולן נסקרין בסקירה אחת זאגט די הייליגע משנה ווייטער על שישה חדשים השלוחין יוצאין ס'דא זעקס חדשים וואס שלוחי בית דין גייען ארויס מודיע זיין פאר אלע מענטשן ווען מען האט מקדש געווען דער חודש ס'טייטש אזוי דער חודש הלבנה איז דאך דא א סדר די לבנה האט מען שוין געזען גייט ארום, עס געדויערט נײַן און צוואַנציק מיט א האלב טאג אז די לבנה זאל ארום נעמען די וועלט, און במילא די יאר איז דאך צוטיילט אויף צוועלף חדשים, מען קען דאך נישט מאכן ראש חודש אין א האלבע טאג, און במילא צוטיילט מען, האלב פון די חדשים פונעם יאר איז נײַן און צוואַנציק טאג, און א האלב פון די חדשים פון די יאר איז דרײַסיק טאג, דאס איז היינטיגע צייטן וואס מען האט א לוח, אמאליגע צייטן. האט מען נישט געוויסט צו א חודש איז נײַן און צוואַנציק טאג אדער דרײַסיק טאג, ביז ווי לאנג ס'איז נישט געקומען קיין עדים, וואס טייטש, טאמער עדים זענען געקומען אין בית דין און געזאגט זיי האבן געזען די לבנה, זענען געקומען די דרייסיגסטע טאג זאגן אז זיי האבן געזען די לבנה, איז פשט אז דעמאלטס איז ראש חודש, פשט די פריערדיגע חודש האט נאר געהאט נײַן און צוואַנציק טאג, טאמער זענען געקומען די איין און דרייסיגסטע טאג, אדער טאמער מ'איז בכלל נישט געקומען, איז די נעקסטע טאג טאקע געווען ראש חודש, און די פריערדיגע חודש געווען א חודש פון דרייסיג טאג. יעצט בית דין איז געזעצן אין ארץ ישראל, וויאזוי האבן אלע אידן פון גולה, פון ארץ ישראל, פון אלע פלעצער געוואוסט ווען איז ראש חודש, האט מען געדארפט שיקן שלוחים. מ'עט זען אין די קומענדיגע משניות אז אנפאנג איז נישט געגאנגען מיט שלוחים, אבער על כל פנים דא הייבט די משנה אן, מ'האט געשיקט שלוחים, די שלוחים זענען ארומגעגאנגען און פארציילט פאר יעדעם ווען איז ראש חודש, אזוי ארום זאל יעדער וויסן ווען איז יום טוב. איז נאר זעקס חדשים א יאר האט מען געשיקט שלוחים, ווייל זעקס מאל א יאר איז געווען נוגע אויף יום טוב צו וויסן ווען איז געווען ראש חודש, און די משנה רעכנט אויס, על ניסן, מפני הפסח, ראש חודש ניסן האט יעדער געדארפט וויסן ווען איז טאקע פונקטליך געווען ראש חודש, מען זאל וויסן ווען צו האלטן פסח, און ווי רש"י איז מסביר, אז די שלוחים זענען ארויס פון בית דין, ביז וואו זענען זיי געפארן? זיי האבן געפארן וויפיל זיי האבן געקענט, וואס טייטש יעדן טאג זענען זיי געפארן, חוץ פון שבתים, שבתים האבן נישט געקענט פארן, ביז פסח זענען זיי געפארן, און די לעצטע שטאט וואס מ'קען אנקומען ביז פסח, זיי האבן טאקע געוואוסט ווען איז געווען ראש חודש און ווען איז די ריכטיגע טאג פון פסח, ווייטער על אב, מפני התענית, אב, מ'האט געדארפט וויסן ווען איז תשעה באב, און ממילא פון ראש חודש אב ביז תשעה באב, חוץ פון שבתים פארשטייט זיך, זענען די שלוחים געגאנגען און געגאנגען און פארציילט פאר יעדעם ווען איז געווען ראש חודש מ'זאל וויסן ווען טאקע איז תשעה באב, ווייטער על אלול, מפני ראש השנה, ראש חודש אלול האט מען געדארפט וויסן ווען איז געווען ראש חודש אלול, אלס ראש השנה, איי וואס העלפט אלול אויף ראש השנה, ראש השנה איז דאך אליין ראש חודש דאך תשרי, נאר וואס דען? מען קען דאך טאקע נישט ראש השנה אליין ארויסשיקן קיין שלוחים, ווייל ראש השנה איז דאך ראש חודש, נאר וואס נארמאל על פי רוב איז אלול נאר געווען נײַן און צוואַנציק טאג, און ממילא מען האט זיך געקענט פארלאזן אויפן רוב און האלטן אלול א חודש חסר א חודש פון נײַן און צוואַנציק, אבער מען האט דאך געדארפט וויסן ווען איז ראש חודש אלול, און ממילא האט מען טאקע ארויסגעשיקט שלוחים ראש חודש אלול, און זיי זענען געגאנגען און געגאנגען ביז ראש השנה פארציילן פאר אלע שטעט ווען איז געווען ראש חודש, ווייטער על תשרי, ראש חודש תשרי האט מען נאכאמאל געשיקט שלוחים מפני תקנת המועדות, ס'טייטש אפילו טאקע מען האט אנגענומען מיט א פשטות אז אלול איז געווען פון נײַן און צוואַנציק טאג, אבער ווי רש"י זאגט לבם נוקפם, מענטשן האבן געטראכט אפשר בכל זאת איז די יאר אלול געווען א מלא, געווען דרײַסיק טאג, און ממילא האט מען במיוחד ארויסגעשיקט שלוחים נאך ראש השנה, זענען געגאנגען צו אלע שטעט, ביז סוכות זענען זיי געגאנגען, חוץ שבתים און חוץ יום כיפור, זענען זיי יעדן טאג געגאנגען און פארציילט פאר יעדעם ווען טאקע איז געווען ראש חודש תשרי, ווייטער על כסלו מפני חנוכה, כסלו איז אויך געגאנגען שלוחים אלס חנוכה, ועל אדר מפני הפורים און אדר אויך אויף פירים און די משנה פירט אויס וכשהיה בית המקדש קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן אייר איז מען אויך ארויס געגאנגען כדי יעדער זאל וויסן ווען איז פסח קטן ווען איז פסח שני זאגט די הייליגע גמרא וליפקו נמי אתמוז וטבת פארוואס זענען שלוחי בית דין נישט ארויס געגאנגען אויף תמוז און אויף טבת כדי כלל ישראל זאל וויסן ווען איז שבעה עשר בתמוז און ווען איז עשרה בטבת? ווי זעהן מיר טאקע אז ס'דא אזעלכע תעניתים? דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא. מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין זכריה אז כלל ישראל, נאכדעם וואס ס'איז געבויט געווארן די צווייטע בית המקדש, איז כלל ישראל געקומען דארט צו זכריה פרעגן וואס זאל מען טון מיט די אלע תעניתים, ס'האט שוין כל מיני תעניתים וואס מען האט איינגעפירט נאכן חורבן בית ראשון, האט מען געפרעגט וואס זאל מען טון מיט דעם, איז זכריה האט דארט געהאט א נביאה, דער רבונו של עולם האט געזאגט ער זאל זאגן פאר כלל ישראל אז די פיר תעניתים וואס מען האט געפאסט נאכן בית ראשון, עט זיין א יום טוב, ווילאנג ס'עט זיין די בית מקדש השני, עט עס זיין א יום טוב, שטייט דארט אין פסוק אזוי, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, עט זיין א יום טוב, איז שטעלט זיך די קשיא, קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה, פון איין זייט רופט עס די פסוק אן א צום, ס'טייטשט זעמער ס'יא א ענין פון א צום, פון די צווייטע זייט ששון ושמחה א ענין פון א יום טוב, נאר וואס דען, בזמן שיש שלום, ווי לאנג די בית המקדש עט שטיין, יהיה לששון ולשמחה, עט זיין א יום טוב, אין שלום, נאכן חורבן, צום, איז עס צוריק א תענית, זעמער דאך דא אז די פיר תעניתים זענען א תענית וואס מ'דארף פאסטן, אויב אזוי, וואס עפעס נאר אויף תשעה באב זענען די שלוחי בית דין ארויסגעגאנגען, פארוואס נישט אויך אויף תמוז און אויף טבת? ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, זאגט רב פפא ניין, אוודאי די פסוק דא וואס מען האט יעצט געזען וואס לכאורה זעט מען מען דארף פאסטן די תעניתים, אין פסוק שטייט נישט מען מוז פאסטן די תעניתים, נאר הכי קאמר, אזוי דארף מען לערנען, אז בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחה, אין הכי נמי ווילאנג שטייט די בית המקדש, איז די פיר תעניתים געווען א יום טוב, יש גזירת המלכות, צום, נאכדעם וואס בית מקדש איז חרוב געווארן, און בנוסף צו דעם, מען האט גערוידעפט און געפייניגט אידן, איז די פיר תעניתים טאקע א צום א תענית, אין גזירת המלכות ואין שלום, וואס איז אבער טאמער נאכן חורבן, ס'איז נישטא קיין גזירת המלכות, מען רוידעפט נישט מען פייניגט נישט אידן, טאקע נישט דא קיין בית המקדש, אבער פון די צווייטע זייט איז אויך נישט דא גזירת המלכות, איז דעמאלטס רצו מתענין, רצו אין מתענין, אז מען וויל פאסט מען, אז מען וויל נישט מוז מען נישט פאסטן, די מפרשים די ראשונים פארשטייט זיך זאגן אז דאס איז נאר געווען דעמאלטס, שפעטער האט מען מקבל געווען אויף זיך די תעניתים ממש, היינט איז נישט דא אזא זאך, אבער על כל פנים זעהן מיר אז די אלע אנדערע תעניתים זענען נאר א רשות, און דערפאר זענען שלוחי בית דין נישט ארויס. איי פרעגט די גמרא אי הכי תשעה באב נמי, וואס טוט זיך מיט תשעה באב, תשעה באב איז לכאורה אויך א רשות אין א צייט וואס מען רוידעפט נישט כלל ישראל, זאגט גמרא ניין אמר רב פפא,

און ממילא תשעה באב מיט די געדאפלטע צרות איז סאך הארבער פון אלע אנדערע תעניתים, און דערפאר זענען שלוחי בית דין נאר ארויס אויף תשעה באב. זאגט יעצט די גמרא ווייטער תניא מ'האט געלערנט א ברייתא, אמר ר' שמעון, ר' שמעון האט געזאגט, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני אין דורש כמותו, ס'איז דא פיר זאכן וואס רבי עקיבא האט גע'דרש'נט, און איך דרש'ן נישט ווי אים, און ער רעכנט אויס איינס פון די פיר, די אנדערע דריי ברענגט נישט דא די גמרא. איז אזוי, שטייט דארט אין פסוק די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, די נביא זאגט אין זכריה, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי צום החמישי צום השביעי צום עשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, איז רבי עקיבא מפרש די פסוק אזוי, צום הרביעי, וואס מיינט דאס? זה תשעה בתמוז, דאס איז די ניינטע טאג פון תמוז, שבו הובקעה העיר, וואס אין יענע טאג איז די שטאט אויפגעבראכן געווארן, ס'טייטש ביים בית ראשון די בבלים נבוכדנצר האט דעמאלטס אויפגעבראכן ירושלים די חומה פון ירושלים, יעצט למעשה, דא שטייט ס'געווען די ניינטע טאג אין תמוז, אונז פאסט מען דאך שבעה עשר בתמוז, ווייל ביים בית שני איז עס טאקע נישט געווען בתשעה בתמוז, נאר ס'איז געווען שבעה עשר בתמוז, למעשה אין ירושלמי שטייט אז דאס וואס ווערט געברענגט בתשעה בתמוז איז געווען א טעות, וואס טייטש די צרות וואס איז געווען דעמאלטס אין צייט פון בית ראשון האט גורם געווען אז זיי האבן געהאט א טעות אינעם לוח, זיי האבן געמיינט ס'איז געווען תשעה בתמוז אבער באמת איז געווען שבעה עשר בתמוז, על כל פנים יענע טאג איז הובקעה העיר, די חומה איז אויפגעבראכן געווארן שנאמר, שטייט אין פסוק, בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותבקע העיר, איי ואמאי קרי ליה רביעי, פארוואס הייסט עס רביעי, ווייל תמוז איז רביעי לחדשים, די פערדע פון די חדשים ווען מען הייבט אן ניסן איז תמוז די פערדע, ווייטער צום החמישי, זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלקינו, דעמאלטס איז געווען שריפת בית המקדש, ואמאי קרי ליה חמישי, חמישי לחדשים, צום השביעי, וואס מיינט דאס? זה שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, גדליה בן אחיקם איז דעמאלטס געהארגעט געווארן און מי הרגו? ווער האט אים געהארגעט? ישמעאל בן נתניה הרגו, ישמעאל בן נתניה איז געווען א איד האט געהארגעט גדליה בן אחיקם, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו, דערפאר מאכט מען דעמאלטס אויך א תענית, ואמאי קרי ליה שביעי? שביעי לחדשים, ווייטער צום העשירי, זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על ירושלים, דעמאלטס האט מלך בבל ארומגענומען ירושלים, וואס דאס איז בעצם פאר אלעס, פאר מ'האט אויפגעבראכן די שטאט איז די ערשטע זאך וואס איז געשען, שטייט דא דאס איז די לעצטע, וואס טייטש די לעצטע וואס שטייט אין פסוק איז די ערשטע וואס איז באמת געשען, שנאמר, על כל פנים וואו זעהן מיר אז יענע טאג איז טאקע ארומגענומען געווארן ירושלים, שטייט אין פסוק ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש עשרה בטבת, לאמור, בן אדם, כתב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל אל ירושלים, ואמאי קרי ליה עשירי, עשירי לחדשים. איי והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון ולמה נכתב כאן, דאס איז דאך די ערשטע וואס איז געשען, קודם האט מלך בבל ארומגענומען ירושלים, און נאר נאכדעם האט מען אויפגעבראכן די חומה, און נאכדעם פארברענט די בית המקדש, און אזוי ווייטער, און פארוואס שטייט דאס די לעצטע, כדי להסדיר חדשים כתיקנן, כדי צו מסדר זיין די חדשים אזוי ווי די סדר פון ניסן ביז אדר, דערפאר הייבט אן דער פסוק מיט צום רביעי, און אזוי ווייטער צום רביעי, צום החמישי צום השביעי צום העשירי על הסדר פון די חדשים אזוי זאגט רבי עקיבא ואני זאגט רבי שמעון און איך איני אומר כן איך זאג נישט נישט דאס איז פשט פון עשרה בטבת עשרה בטבת די סיבה וואס מען פאסט דעמאלטס איז נישט ווייל יענע טאג איז מלך בבל האט ארומגענומען ירושלים נאר וואס דען אלא צום העשירי זה חמשה בטבת צום עשירי מיינט די פיפטע טאג אין טבת שבו באת שמועה לגולה שהוכתה העיר וואס אין יענע טאג איז אנגעקומען א שמועה אין גולה, רש"י זאגט יכניה איז אריין אין גלות פארן חורבן, פאר מען האט חרוב געמאכט די בית המקדש האט מען שוין פארטריבן יכניה, און די שמועה אז מען האט פארברענט די בית המקדש איז אנגעקומען צו יכניה די פיפטע טאג אין טבת, שנאמר ויהי בשתי עשרה שנה בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו, בא אלי הפליט מירושלים לאמור, הוכתה העיר, ועשו יום שמועה כיום שריפה, דער טאג וואס די שמועה איז אנגעקומען, איז געווען אזא מין הארבער טאג, מ'האט עס געמאכט אזוי ווי די טאג וואס די בית המקדש אליין איז פארברענט געווארן, און ממילא יענער טאג איז אויך געווען א תענית. זאגט ר' שמעון, ונראין דברי מדבריו, מיין פשט איז מער נראה ווי די פשט פון רבי עקיבא, פארוואס? שאני אומר על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון, והוא אומר על ראשון אחרון, ועל אחרון ראשון, ווייל לויט מיר זאגט ר' שמעון, שטימט די סדר הדברים, וואס טייטש אז מען קוקט אין פסוק די פסוק רעכנט אויס די תעניתים תמוז אב תשרי און טבת, איז לויט ר' שמעון טאקע דאס געווען די סדר, קודם האט מען איינגענומען די שטאט, דאס שטייט נישט דא אין פסוק די תענית איז נישט געווען קיין תענית אויף דעם, שפעטער תמוז איז דא א תענית אויף וואס מען האט אויפגעבראכן די חומה, אב איז דא א תענית אויף דאס מען האט פארברענט די בית המקדש וואס דאס איז געשען נאכדעם, תשרי איז דא א תענית אויף וואס מען האט געהארגעט גדליה בן אחיקם וואס איז געשען נאכדעם, און טבת איז דא א תענית ווען די שמועה איז אנגעקומען קיין בבל וואס איז טאקע געשען נאכדעם, אבער לויט רבי עקיבא, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, די תענית פון עשרה בטבת אויף דאס מ'האט איינגענומען און ארומגענומען די שטאט, דאס איז געשען פאר אלעמען, און ממילא די סדר הדברים שטימט נישט לויט רבי עקיבא, אלא נאר, זאגט רבי שמעון, שהוא מונה לסדר חדשים, לויט אים, אים איז נאר וויכטיג געווען, רבי עקיבא האלט אז די פסוק איז געווען וויכטיג צו אויסרעכענען די סדר החדשים, דערפאר כאפט אן דער פסוק טאקע די סדר תמוז אב תשרי טבת, כדי עס זאל גיין מיטן סדר פון ניסן ביז אדר, ואני, אבער זאגט רבי שמעון איך האלט, מונה, לסדר פורעניות, איך האלט נישט נאר עס דארף שטימען מיט די סדר חדשים, עס דארף אויך שטימען מיט די סדר פון די זאכן וואס איז געשען, און ממילא פארדעם זאגט רבי שמעון א אנדערע פשט פון רבי עקיבא אין די פסוקים דארט. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, מ'האמיר געלערנט, רב ורבי חנינא אמרי, רב און רבי חנינא האלטן ביידע, אז בטלה מגילת תענית, וואס איז דאס מגילת תענית? איז אמאליגע צייטן אין צייטן פון בית המקדש איז געווען א מגילה א מגילת תענית וואס דארט האט מען אריינגעשריבן יעדן טאג וואס איז געווען דעמאלטס ניסים פאר כלל ישראל האט מען אריינגעשריבן דארט מגילת תענית וואס אין יענע טאג איז געווען אסור בתענית ובהספד וואס טייטש מען האט נישט געטארט מאכן א תענית יענע טאג מען האט נישט געטארט מספיד זיין יענע טאג ווייל ס'איז געווען א שטיקל יום טוב זאגט רב ור' חנינא היינטיגע צייטן נאכן חורבן איז בטלה מגילת תענית די גאנצע מגילת תענית איז בטל רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת תענית, אז ס'איז נישט בטל, וואס טייטש ס'איז נאך אלץ בתוקף, מען טאר נישט פאסטן, און מען טאר נישט מספיד זיין די אלע טעג וואס שטייט דארט אין מגילת תענית. זאגט יעצט די גמרא, רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית פארוואס? הכי קאמר, זיי לערנען עס ארויס פון פסוק, אונז האבן דאך געזען אז בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צום, אז די פסוק אין זכריה די נביא זאגט דארט אין זכריה די אלע תעניתים, ווי לאנג די בית המקדש שטייט איז טאקע די אלע טעג וועלן זיין א יום טוב, נאכן בית המקדש עט עס ווערן אויס יום טוב, ס'עט ווערן א תענית. און במילא, זאגן רב ור' חנינא, די אלע אנדערע ימים טובים וואס שטייען אין מגילת תענית, זענען אויך בטל געווארן מיטן חורבן. ווייטער ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת תענית פארוואס? וואס איז עס אנדערש פון די פיר תעניתים אין זכריה וואס איז געווען א יום טוב און געווארן אויס יום טוב, ס'איז געווארן א תענית, פארוואס די אלע ימים טובים וואס שטייט אין מגילת תענית ווערן נישט אויס יום טוב? זאגן זיי הני הוא דתלינהו רחמנא בבנין בית המקדש, אבל הנך כדקיימי קיימי, ס'טייטש די פיר תעניתים זענען געווען טאקע תלוי אין בית המקדש, אז די פיר תעניתים בשעת דא בית המקדש איז געווען א יום טוב, נאכדעם אויס יום טוב ס'ווערט א תענית, מה שאין כן די אלע אנדערע ימים טובים וואס שטייט אין מגילת תענית האט נישט קיין שייכות נישט מיטן בנין בית המקדש און נישט מיטן חורבן בית המקדש, און ממילא בלייבט עס נאך אלץ ימים טובים, מען טאר דעמאלטס נישט פאסטן און מען טאר דעמאלטס נישט מספיד זיין. מתיב רב כהנא, פרעגט רב כהנא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד, צו א מעשה אז די מענטשן אין לוד האבן גוזר געווען א תענית חנוכה, וירד ר' לעזער ורחץ, ר' לעזער איז דווקא געגאנגען און האט זיך געוואשן ברבים אין א בית מרחץ דארט אין לוד, ור' יהושע וסיפר, און ר' יהושע איז געגאנגען ברבים און זיך אפגעשוירן, ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם, און זיי האבן געזאגט דארט פאר די מענטשן פון לוד, אז עטס דארפטס פאסטן אויף דאס וואס עטס האטס געפאסט, ס'טייטש עטס דארפטס תשובה טון אויף דאס וואס עטס האטס געפאסט חנוכה, ווייל מען טאר נישט פאסטן חנוכה, זעהן מיר דאך דא אז ר' לעזער און ר' יהושע וואס ביידע זענען געווען נאכן חורבן, זענען געווען תלמידים פון ר' יוחנן בן זכאי, ר' יוחנן בן זכאי האט געלעבט ביים חורבן, זיי זענען געווען נאכן חורבן, פון דעסטוועגן זעהן מיר אז זיי האבן געהאלטן אז חנוכה טאר מען נישט פאסטן, מען טאר נישט מספיד זיין, זעהן מיר אז אפילו נאכן חורבן איז זיך נוהג די ימים טובים פון מגילת תענית, איז א קשיא אויף רב און רב חנינא, זאגט די גמרא אמר ר' יוסף, ענטפערט ר' יוסף ניין, שאני חנוכה דאיכא מצוה, חנוכה איז אנדערש ווייל דעמאלטס איז דא א מצוה פון הדלקת נרות, איז חנוכה שטייט טאקע אין מגילת תענית איינע פון די ימים טובים, אבער דאס איז אנדערש פון אלע אנדערע. אמר ליה אביי פרעגט אביי, ותבטל איהי, ותבטל מצותה, ס'טייטש וואס איז די פראבלעם, ס'דא א מצוה פון הדלקת נר חנוכה, חנוכה זאל בטל ווערן, און אויך די מצוה פון נר חנוכה זאל בטל ווערן, אלעס זאל בטל ווערן. אלא אמר רבי יוסף, זאגט רבי יוסף טאקע א אנדערע תירוץ, שאני חנוכה דמיפרסם ניסא, און ווי רשי זאגט, כבר היה גלוי לכל ישראל על ידי שנהגו בו המצוות והחזיקו בו כשל תורה ולא נכון לבטלו, חנוכה איז טאקע אנדערש פון אלע אנדערע ימים טובים, וואס שטייט דארט מגילת תענית, און במילא לויט רב און רב חנינא איז טאקע אלע אנדערע ימים טובים זענען בטל געווארן, מען קען פאסטן, מען קען מספיד זיין, חנוכה איז אנדערש, חנוכה טאר מען טאקע נישט.